קאסעט נומער פֿינף, מאָטקע גנבֿ פֿון שלום אַש. געלייענט, צבֿי יאָסעלן, קום נאָר אַרויף! מיט איין שפּרונג איז דאָס מיידל געווען אין דער בויד. מאָטקע האָט זי אַרומגענומען, פֿעסט צוגענומען צו זיך, און בײַ דעם ליכט פֿון די שטערן האָט ער געמיט זיך צו קוקן איר אין די אויגן אַרײַן. האָסט מיך ליב? פֿרעגט מאָטקע. זאָג. יאָ, מאָטקע,

זי האָט געכאַפּט זײַן האַנט און פֿעסט צוגעדריקט צו איר ברוסט. דער יונג האָט די האַנט אַרױסגעריסן. זי האָט אים אָנגעכאַפּט בײַ די פֿיס און געבעטן זיך, שלאָג מיך, שנײַד שטיקער פֿון מיר און ליב מיך, ליב מיך! האָט זי זיך געבעטן, אײַנגראָבנדיק דאָס פּנים צװישן זײַנע פֿיס. דער יונג האָט שױן אױפֿגעהױבן די האַנט צו איר און זי געװאָלט שלאָגן. ס'האָט זיך אים געװאָרפֿן אין די אױגן דער בלאַסער

מאָטקע, לעבן, מײַן אײנציקער! און טרערן האָבן זיך געשטעלט אין דער מײדלס אױגן, און זי האָט געכאַפּט זײַן האַנט און זי צוגעפּרעסט צו אירע הײסע ליפּן און קאַלטע נאָז. שװײַג, הער, איך האָב מיך איבערגעלײגט, איך גײ אַװעק פֿון זײ. אױב דו װילסט, קום מיט. איך װעל דיך האַלטן, איך װעל דיר ניט לאָזן קײן שלעכטס טאָן, קײנעם ניט.

אָט דאָ האָב איך דעם אַדרעס, איך טראָג אים אױף מײַן האַרץ. און זי נעמט אַרױס פֿון צװישן די בריסט אַ צעקנייטשט װיזיט-קאַרטל און װײַזט עס מאָטקען. באַהאַלט עס, מאַרי, באַהאַלט עס, דאָס איז גוט, און האָרך מיך אױס. איצט גיי צוריק אריין שא שטיל, עס זאל קיינער ניט וויסן אז דו ביסט דא געווען ביי מיר, און צו קאנאריקן מאך ווייטער חינדלעך און זאג אים אז דו ווילסט אנטלויפן מיט אים, אז דו האסט מורא פאר מיר, האסט מיך פיינט און אים האסטו ליב, און מיט אים וועסטו אנטלויפן. און דו זאלסט אים טאקע אוועקנארן פון אלטן, איך באדארף עס.

זיי גוט צו קאנאריקן, מאך צו אים חינדלעך און זאג אים אז דו וועסט אנטלויפן מיט אים, איך באדארף דאס צו עפעס האבן, טו ווי איך הייס, וועסט טון? איך וועל אלץ טון וואס דו הייסט מיר, אלץ, אבער מאטקע, האב ניט קיין מורא, מען דארף אזוי. דאס מיידל האט געשוויגן, אויף עפעס געווארט, און איצט גיי צוריק אין שטוב אריין, שא שטיל, עס זאל קיינער ניט זען און ניט וויסן, אז דו ביסט דא געווען. דאס מיידל האט אים געקוקט מיט א בעטנדיקער מינע אין די אויגן אריין און געווארפן זיך צו אים און אים ארומגענומען, מאטקע, ניין, נאך ניט היינט, האט ער זי זאנפט אפגעשטופט פון זיך, עס וועט שוין אמאל קומען א צייט, היינט דארף קיינער ניט וויסן אז דו ביסט דא געווען, גיי צוריק, גיי אין שטוב אריין. יא מאטקע, אט אזוי, און ער נעמט זי ארום און קושט זי הייס אויף די ליפן, דאס מאל קוקנדיק איר אין די אויגן אריין. און גיי אריין שא שטיל און טו וואס איך הייס דיר. יא מאטקע לעבן, האט מאריס קול ווי א לייכטער ווינט

אין לאוויטש צום גרויסן יארמארק זענען זיך אויך צוזאמענגעפארן אנדערע טרופן קונצמאכערס און אלע האבן זיי געהויזט אין א גרויס פעלד הינטער דעם פערד מארק וואו זיי האבן זיך אויפגעשלאגן לייוונטענע ביידלעך. די פערד האבן זיך געפאשעט אינאיינעם אין וועלדל, די פייערלעך האבן זיך געברענט פאר די געצעלטן, און אין דעם רויך וואס האט געשלאגן פון די קוימענס פון די ביידלעך האבן זיך געשפילט האלב נאקעטע קינדער, האבן זיך געפיטערט פארשידענע חיות. עס זענען געזעסן די אלטע בכבודיגע קאטעריניאזשעס און געהאנדלט צווישן זיך ווער עס האט מיט דעם אנדערן געמאכט א בייט אויף פערד, ווער אויף חיות וואס שפילן אין צירקן, און ווער אויף מענטשן וואס מאכן קונצן. מאָטקע האָט דאָ דערקענט די גאַנצע קאַטערינאַרסקע וועלט און אַלע האָבן אים נײַגעריק באַקוקט די נײַע קראַפֿט וואָס איז צוגעקומען. אָבער מאָטקע האָט זיך ווייניק מיט זיי אינטערעסירט, ער האָט שוין געהאַט אָפּגעמאַכט בײַ זיך אַוועקצוגיין פֿון זיי. אַנטקעגן אָבער איז דער רויטער קאַנאַריק געווען אויסגעקאָכט מיט דער גאַנצער חבֿרה. ער האָט זיך מיט אַלע געקענט, אין איינעם געטרונקען ביר מיט די געזעלן פֿון די טרופּן אין דאָרפֿישן שענקל. דעם ערשטן טאָג פֿון יאָרמאַרק באַגינען, איידער דעם אַלטן תּרחס טרופּע איז נאָך אַרויס אין גאַס שפּילן, איז מאָטקע אַהיימגעקומען צו די קאַטערינעזשעס אַ באַנײַטער. ער האָט זיך געקויפֿט אַ פּאָר נײַע שטיוול, אַ ווײַסן טוכענעם גאַרניטער און אַ היטל מיט אַ גלאַנציקן דאַשעק. אלע קאטערינעזשעס זענען צוגעקומען באקוקן מאטקע'ן און געפרואווט טרעפן וויפיל ער האט באצאלט פאר די זאכן. מען האט זיך געסודעט אויפן אויער פון וואנען האט מאטקע אזויפיל געלט גענומען. און דער אלטע תרח האט הויך געקרעכצט און געזאגט אין דער קופע עס איז פאר מיין גראשן, מיין שווער אויסגעארבעטן גראשן. דער יונג האט גע'גנב'עט און איך האב געמוזט באצאלן. צווישן דער חברה קאטערינאזשעס איז שוין געווען באוואוסט אז מאטקע האט צוגענומען פון קאנאריקס כלה פֿינף און אַכציק רובל וואס זי האט פארדינט פון א פוילישן פריץ אין זשאכלין, און אלע האבן אים באטראכט אינעם נייעם גארניטער וואס ער האט זיך געקויפט פארן געלט. די יונגען האבן געווארפן אויגן אויף קאנאריקן און געלאכט פון אים. פאר דיין געלט קאנאריק הא? שיין זעסטו אויס קאנאריק, די כלה דיין ארבעט און אן אנדערער פארדינט. שטעל ביר נייער קאטעריניאש, האט זיך א יונג געווענדט צו מאטקע'ן. מאטקע האט געשמייכלט, ארויסגעמאכט זיך פון דער חברה און גערופן מארי'ן. זי האט געכאפט א טוך אויף זיך און מאטקע איז מיט איר געגאנגען אין מארק אריין. קאנאריק איז בלייך געווארן. ער האָט געביסן די ליפּן פֿאַר אומבאַהאָלפֿנקייט. עס האָט אים געשניטן אין גאָרגל ווי מיט שטריק. ער האָט אַרומגעטראָגן אַ בייז האַרץ אויף מאָטקען, זינט יענער האָט אים די דראָטן־גייערין אָפּגעשלאָגן. ער האָט געהאַלטן אַלץ אין איין קלערן וואָס צו מאַכן אַזעלכעס, אַז מע זאָל דעם קליינעם יונג אַוועקפּטרן. ער האָט אים אָבער גאָרניט געקענט טאָן.

א בר מלאכה, און דא קומט אזא יונגער שנעק, א גארניט און נעמט אים אוועק די מויד פאר אלעמען אין די אויגן. ער וואלט זיך איצט געווען געווארפן אויף אים, נאר ער האט זיך אפגעהאלטן, ווייל ער האט געהאט אין זינען מאטקע'ן א שפיצל אפצוטון. ווער איז דער? זע, קאנאריק, וואס טוט זיך מיט דיר?

א מאמעס א יונגל און פון זיינעם א פאטש פאלסט אויך אוועק, זאגט מיט שטאלץ דער אלטע תרח. וואס? דער פעמפעק? יא, דער פעמפעק, זאגט געלאסן נאר מיט א שטאלצע מינע דער אלטע תרח. וואו האסטו אים געפאקט? א גוטער בר מלאכה? פרעגט שלמה'לע ממזר וואס איז בלינד געווען אויף איין אויג און געהאלטן זיך פאר א גיבור צווישן די קונצמאכערס. דאָס, ברודער, האָב איך אַלײן אױסגעפֿונען. איך האָב געװוּסט, אַז בײַ אַ מאַמען װאַקסט אַ זונדל, װאָס װעט פֿאַרשטײן אַ װעלט. ברודער, ער לײגט דיך אױך בישקען, דאָ װעט איך זיך מיט דיר. איך פֿיר אים אַװעק אין װאַרשע און ער לײגט בישקען, זאָגט דער אַלטער תּרח, איבערשמירנדיק זיך מיט אײן האַנט די גרױע אפגעחלפטע האר, און מיט א צווייטע האנט קלאפנדיג אין דער גאלדענער קייט וואס איז געהאנגען אויף זיין דיקן בויך. וואס דערציילט איר דארט מעשות? געקומען אונז נאכלויפן פאר אפאר יאר? א ממזרוק, אן אפגעריסענער הונט א יתום א גארנישט זאגט קאנאריק. נו, איך וויל אים מאכן פאר אויס קאפעליושמאכער זאגט וועלוול כוואט. האסט געזען ווי דער קליינער יאגט פון זיך? מען דארף אים געבן א שנעל אין נאז זאגט דער צווייטער קאטעריניאש פון שלמה ממזר'ס חברה, דער יונג וואס טראגט די קאטערינקע אויפן בויך, דעם בלאזפייפער אויפן רוקן, און מיטן פוס ציט ער אן דעם קלימפער מיט די צימבלס וואס ער טראגט אויפן קאפ. מען וועט אים שוין געבן, מען וועט אים שוין געבן, בארואיגט אים מיט דער האנט וועלוול כוואט, ער נעמט קאנאריקן אין א ווינקל אריין און סודעט זיך מיט אים. לאמיר זעהן וואס ער קענט.

זאָגט מאָטקע און באַצאָלט פֿאַרן טוך. מאַרי װיקלט זיך דערמיט אַרום און גײט מיט אים אַ לאַכעדיקע פֿון אײן טישל צום צװײטן. מאָטקע האָט װידער דערזען קאַמאַשן מיט רױטע אָבצאַסן. מאַרי, װילסט אַזאַ פּאָר קאַמאַשן? באַצאָלט, גענומען. ער האָט זי געפֿירט צו די שטעלן מיט קאַרעלן. אױפֿן לאָװיטשער יאָרמאַרק פֿאַרקױפֿט מען די שענסטע קאַרעלן, רױטע און בורשטינענע און װענעציאַנער גלאָז-קאַרעלן װאָס די דאָרטיקע מײדלעך טראָגן. ער האָט באַהאַנגען די דראָטן-גייערין מיט שנירן קאַרעלן און זי געפֿירט צו די קראָמען מיט פֿײַן געפֿאַרבטע וואָלנשטאָפֿן. פֿאַר נאַכט האָט ער אַהיים געפֿירט מאַרין. ער האָט גערויכערט ציגאַרן און געהאַלטן די הענט אין די הויזן-קעשענעס, און די נײַע כאָלעוועס פֿון די לאַקירטע שטיוועלעך האָבן געגלאַנצט, און מאַרי האָט גענאָגט צוקערלעך און געהאַט פֿיל פּעק מיט נײַע אײַנגעקויפֿטע זאַכן. די יונגען האָבן אים אָפּגעוואַרט.

אָט אַזױ איז גערעדט, ביסט אַ כװאַט! לאָזט אים אַראָפּ דער בלינדער ממזר אַ קלאַפּ מיט דער פּלאַטשיקער האַנט װי מיט אַ שפּאַדל איבערן קאָפּ. מאָטקע האָט אים אָנגעקוקט, ער האָט ניט געװוּסט, צי ער מײנט עס ערנסט. נאָר װען ער האָט געזען דאָס געלעכטערל אױף דעם ממזרס ליפּן, האָט ער אױך געשמײכלט, כאָטש דער קלאַפּ האָט אים װײ געטאָן. װעט זיך דיר נאָר דער קאָפּ ניט פֿאַרדרײען פֿון אַ גלעזל ביר? פֿרעגט דער כװאַט. מאָטקע האָט געזען, אַז זײ טשעפּען זיך צו אים, אַז מען װיל אים אַרײַנקריגן אין דער לאַפּקע. דאָך האָט ער זיך געשעמט צוריקצוכאַפּן און אַרױסװײַזן, אַז ער האָט מורא. האָט ער זיך אָנגערופֿן, לאָז דיר דער קאָפּ ניט דאַרן פֿאַר מיר, אַז דו װילסט ביר, קום אין שענק! און ער האָט אָנגעהױבן פֿריִער צו גײן מיט גרױסע שפּאַן. מאָטקע, גײ ניט, גײ ניט, זײ װעלן דיך שלאָגן, מאָטקע! האָט אים מאַרי נאָכגעשריגן און איז נאָכגעלאָפֿן מיט אַ געשריי נאָך די דרײַ. גיב נאָר אַ קוק, ווי די מויד האָט מורא פֿאַר זײַן נפֿש! האָט ניט קיין מורא, קעצעלע! ווער וויל אים שלאָגן? רופֿט זיך אָפּ דער בלינדער ממזר. גיי אַהיים, מאַרי, האָב ניט קיין מורא! האָב ניט קיין מורא, זיי וועלן מיך ניט שלאָגן! רופֿט איר נאָך מאָטקע. ער האָט שוין געזען, אַז ער איז אַרײַנגעפֿאַלן, נאָר עס איז שוין געווען פֿאַרפֿאַלן. צוריקגיין ארויסווייזן אן אימה, דאס האט ער ניט געטארט. ער האט זיך פארגעברייט, געזוכט אין די קעשענעס מיט וואס צו שלאגן, ער האט אבער גארנישט געפונען. עס איז אים טרויעריק געווארן, ער האט אבער אויף קיין איין מינוט ניט פארלארן דעם מוט. ער האט געשריגן אויף מאריען וועלכע איז פון הינטן נאכגעגאנגען, גיי אהיים די מינוט! גיין אהיים, אז ניט צעשלאג איך דיר דאס פרצוף!

ווען חברה האט אים דערזען איז שא שטיל געווארן. מאטקע האט מיט א פרייליכע מינע געהייסן דערלאנגען דריי גלעזער ביר און זיי האבן זיך אוועקגעזעצט ביי אן אנדער טישל. קיינער האט קיין ווארט ניט אויסגערעדט. נאר באלד האט פון קאנאריקס טישל זיך געהערט א שטימע. דאס איז דער בחור וועלכער נעמט אוועק א מיידל פון א גוטן ברודער? דאס איז ער? יא, דאס איז ער. האָבן אַנדערע אָפּגעענטפֿערט. מאָטקע האָט עפּעס געזוכט אויפֿן טיש, וואָס צו נעמען אין האַנט אַרײַן. אויפֿן טיש איז גאָרנישט געווען. קיין ביר האָט מען נאָך נישט דערלאַנגט. ער האָט געקלערט צוצולויפֿן צום בופֿעט און כאַפּן אַ קופֿל אין האַנט, ווי אַ זאַך מאַכט זיך, נאָר איידער ער האָט זיך אויפֿגעשטעלט, איז אויסגעוואַקסן פֿאַר אים אַ הויכער מאַן, מיט אַ געשפּרינקלט פּנים און אַ פּאָר רויטע אויגן, וואָס ער האָט אים צום ערשטן מאָל געזען.

און איידער מאָטקע האָט נאָך צייט געהאַט מיט די אויגן צו פּינטלען, האָט ער געקראָגן אַזאַ קלאַפּ איבערן קאָפּ, אַז דאָס גאַנצע פּנים האָט זיך אים באַגאָסן מיט בלוט. די אויגן און די אויערן האָבן זיך אים פֿאַרקלעפּט אין בלוט, און ער האָט ניט געקענט זען און הערן. אומזיסט האָט מאָטקע געפּרוּווט זיך וואַרפֿן אויפֿן הויכן יונג. וויפֿל יונגען עס זײַנען געווען אין שענק, האָבן זיי זיך גענומען צו מאָטקען, און ער האָט דערפֿילט קלעפּ, וווּ ער האָט נאָר אַ שטיקל לייב געהאַט. צוערשט האט ער פארשוויגן, געשעמט זיך צו שרייען, נאר אז ער האט געזען אז ער קען זיך שוין ניט העלפן, האט ער גענומען שרייען מיט אזא אוממענטשליך קול, אז מען האט עס דערהערט ווייט אוועק פון שענק. פארשטאפ אים דאס מויל מענטשן וועלן זיך נאך צוזאמענלויפן! זיי האבן מאטקען געכאפט און געווארפן אים אין א ווינקל. ער איז געלעגן ווי א געהארגעטער זיך שוין ניט גערירט, נאר שווער געאטעמט. שטיקער בלוט זענען פארגליווערט געווארן איבער זיין פנים, איבער זיין קאפאטע, איבער זיין. איבער דער פאדלאגע, און מען האט נישט געוואוסט מער וואסערס איז מענטש אנצוג און וואסערס איז הילצערנע פאדלאגע. די יונגען זענען שוין אפגעטראטן פון אים, נאר קאנאריק איז נאך געשטאנען און האט אראפגעצויגן די נייע שטיוול וואס מאטקע האט זיך געהאט געקויפט אויפן מארק, ער האט אים אויך געוואלט אויסטון דעם אנצוג, דער אנצוג איז אבער געווען איינגעשמירט אין בלוט. ער האט אים באזוכט און געפונען ביי אים עטליכע און צוואנציג רובל פון דעם געלט, און קאנאריק האט דאס צעטיילט צווישן דער חברה. ער האט גענומען נקמה פאר זיינע באליידיגטע געפילן און געשטילט דעם איבערגעברענטן כעס וואס עס האט אזוי לאנג געקאכט אין אים. לאז אים שוין, ער וועט שוין געדענקען, האָט וועלוול כוואַט אים אַוועקגעשלעפּט פון מאָטקען. אין דרויסן, הינטער דער טיר, איז געשטאַנען מאַרי. זי האָט דערהערט, ווי דער יונג שרייט, האָט זי אָנגעהויבן נאָך העכער שרייען, געוואַלד! ראַטעוועט! געוואַלד! ראַטעוועט! גייט אַרויס נאָך איר, גייט אַרויס, מענטשן וועלן זיך נאָך צוזאַמענלויפן! אַ פּאָר יונגען האָבן זיך אַרױסגעריסן דורכן פֿענצטער און זי געכאַפּט, איר דאָס מױל פֿאַרשטאָפּט און אַרײַנגעשלעפּט אין שענק אַרײַן. די מױד האָט זיך געריסן, זיך ניט געלאָזט. זײ האָבן אָפּגעריסן פֿון איר דאָס קלײד, צעריסן די בלוזקע, און מיט אױסגעפּאַטשטע באַקן האָבן זײ זי אין דעם שענק אַרײַנגעבראַכט. שלמה-ממזר האָט זי אָנגענומען בײַ דער האַנט, געקוקט איר אין די אױגן אַרײַן און איר געזאָגט אַ פּאָר װערטער, װאָס מיר קענען דאָ ניט איבערגעבן. דערנאָך האָט ער זי צוגעפֿירט צו מאָטקע. קען, וועלכער איז געלעגן אין ווינקל ווי אַ פאַרבלוטיקטע שמאַטע און זיך און זיך ניט געקאָנט רירן, און געזאָגט צו איר אַזוי, זעסט ווי ער ליגט? ווילסט אויך אַזוי ליגן? זאָלסט גיין מיט קאַנאַריקן, זאָלסט אים אַוועקגעבן דאָס געלט וואָס דו פאַרדינסט, ער איז דיין חתן, ווייזט שלמה אָן אויף קאַנאַריקן, זיינע ביסטו, און אים זאָלסטו אַוועקגעבן דאָס געלט וואָס דו פאַרדינסט, אויב דו ווילסט זיך ניט אזא שווארץ יאר אויסריכטן ווי ער דא. נאר מארי האט אים ניט געהערט. קוים האט ער זי נאר נאכגעלאזט, האט זי זיך געגעבן א ווארף אויף מאטקע. מיט די שטיקער צעריסענעם טוך וואס זי האט אויף זיך געהאט, האט זי אנגעהויבן אפווישן דאס בלוט פון מאטקע'ס פנים. מאטקע, מיין טייערער מאטקע וואס האבן זיי דיר געטאן? האט זי געוויינט אויף אים. גיי אוועק! גיי אוועק! א כאלערע האט דער יונג קוים ארויסגעשיפעט פון צווישן די ציין. נאר מאטקע'ן האט זי ניט געדארפט יאגן. באלד האט זי א יונג געגעבן א כאפ אן ביים צאפ, א שלעפ אוועק פון מאטקע'ן און מיטן גאנצן כח א שטופ צו צו קאנאריקן וועלכער איז געזעסן א ברויגעזער. ער האט פון זיך די מויד אפגעווארפן און צוויי פעטש האבן אפגעפייערט הינטן ארום אויף אירע באקן. קאַפּיטל צוועלף מען האָט מאָטקען אַהיימגעטראָגן, ווי קאַנאַריק האָט געזאָגט, אין אַ ליילעך און אים אַוועקגעלייגט אויף דער לאָנקע פאַרן ביידל. דער אַלטער תרח האָט געשאָלטן און איז בייז געווען, פאַרוואָס מען האָט דעם יונג דאָס רעכט געטאָן פאַרן יאָרמאַרק און מען האָט אים צעשטערט אַ גרויס פאַרדינסט, וואָס ער וואָלט געקענט מאַכן מיטן יונג. אַזוי אָבער איז אים ניט זייער פיל אָנגעגאַנגען מאָטקע. דער הונט איז ווערט געווען דעם שטעקן. מען האט מאטקען באדארפט לערנען ווי צו ערן אן עלטערן קאטערינארזש און ניט אויסכאפן קיין נקבות. דערווייל איז מאטקע געלעגן און האט זיך רירן ניט געקענט. מען האט נאר געהערט פון אים א שטיל אטעמען, א פעלטשער רופן צי אים האט מען מורא געהאט, עס איז ניט געווען אין דער טבע פון די קאטערינשטשיקעס אריינצולאזן א מענטשן פון דרויסן אין זייערע געשעפטן, ער זאל נאר ניט געוואר ווערן וואס ביי זיי טוט זיך. האבן אים די ווייבער, מיט דער אלטע מכשפה אין שפיץ, אפגעוואשן דאס בלוט, פארקלעפט אים די לעכער פון קאפ מיט אזא מין וואקס וואס היילט, און אויסגעשמירט אים דאס צעהאקטע צעבלוטיגטע לייב מיט אזא מין גענעווישן אייל וואס זיי אליין האבן צוזאמענגעשטעלט און געהיילט מיט דעם קראנקע פערד. מאטקע איז געלעגן אפאר טעג אויף איין ארט זיך ניט גערירט, די אויגן פארקלעפט און שטיל געהעשעט. די ווייבער האבן אים צוגעטראגן מילך און וואסער, טיילמאל האט ער געטרונקען און טיילמאל האט ער עס געלאזט שטיין און מען האט ניט געוואוסט צי ער וועט בלייבן לעבן צי ער וועט שטארבן. דער אלטער תרח האט אנגעהויבן סטראשען אז ער וועט גיין ברענגען פאליציי אז מען האט אים דעם יונג אוועקגעהארגעט צוליב קאנקורענציע ווייל ער איז א גוטער בעל מלאכה. קאנאריק האט אים ניט געהערט און ניט געמאכט זיך אויס זיינע רייד. ווארום נאכדעם ווי ער האט אנגעלערנט מאטקען, האט ער ניט נאר געקראגן די ממשלה איבער דער מויד, נאר ער איז געווארן דער מאכער אין דער טרופע. און דער אלטער תרח האט אין געהיים מורא געקראגן פאר קאנאריק'ן, אז ער זאל ניט ווערן עלטער, און אויף די עלטערע יארן וועט דער אלטער מוזן ארבעטן ביי אים. אין אפאר טעג ארום האט מאטקע אליין זיך אויפגעהויבן פון געלעגער און איז אליין אריינגעקראכן אין דער בויד אריין. מאטקע האט זיך געשמירט די וואונדן, נאר ער איז געווען שוואך, און אלץ געהארכט און געטאן וואס קאנאריק האט אים באפוילן. ער האט געזען ווי קאנאריק רעגירט איבער דער מויד און ווי מארי קושט אים. ער האט געזען ווי קאנאריק שיקט די מויד ערגעץ וואו וואוהין זי וויל ניט גיין, ער שלאגט זי אז זי זאל גיין, און זי גייט. מאטקע האט געשוויגן. ער האט אנגעהויבן גוט איינקוקן זיך אין קאנאריק'ס פנים, גלייך ווי ער וואלט געוואלט גוט פארגעדענקען ווי אזוי עס זעט אויס א לאנגע לאנגע צייט דערנאך. ער האָט אָנגעהויבן איינקוקן זיך אין קאַנאַריקס באַוועגונגען, ווי ער וואָלט געוואָלט זיך אויסלערנען נאָכצומאַכן קאַנאַריקן, ווען קאַנאַריק וועט שוין ניט זיין. ער האָט אים געוואָלט געדענקען. דערווייל איז דעם יונג בעסער געוואָרן. ער האָט שוין אָנגעהויבן אַליין אַרומגיין און שפּאַצירן פאַר דעם הויז. קאַנאַריק האָט געשריגן אויף אים, וואָס ער דרייט זיך אַרום ליידיק. נעם די בעמבע און גיי אין גאַס אַריין! די אלטע מכשפה האט אנגעהויבן זיך בעטן ביי קאנאריקן אויף מאטקען, לאז אים אפ, זעסט דאך, קוים ער רירט זיך. די כאלערע וועט אים ניט פאקן, בחינם וועט ער דא פרעסן, זאל ער גיין פארדינען. מאטקע איז בלייך געווארן, איינגעבויגן זיך ווי ער וואלט מורא געהאט פאר קאנאריקן, אז ער זאל אים ניט שלאגן, געשוויגן און זיך איינגעקוקט אין זיין פנים. און ביינאכט ווען מארי איז צוגעקראכן צו מאטקע'ן אים געקושט געהאלזט און געוויינט אויף זיין צעהארגעטן קאפ האט דער יונג איר געשושקעט אין אויער אריין גיי אוועק מארי גיי אוועק קאנאריק וועט זען זאל ער מיך הארגענען איך וויל ניט אוועקגיין געדענקסט מארי וואס איך האב דיר געזאגט דו געדענקסט איך געדענק שווייג, און רעד אן קאנאריקן אז ער זאל אנטלויפן מיט דיר. רעד אים אן, זאג אים אז דו האסט אים ליב, אז נאר אים אליין האסטו ליב, און דו ווילסט אנטלויפן מיט אים. וועסט אים אנרעדן? יא, מאטקע. און ווען ער וועט זיין פארטיג מיט דיר אוועקצוגיין, קום און זאג מיר אן. יא, מאטקע. נאר שווייג, מארי, שווייג. אויב דו ווילסט מיך און דיך ראטעווען, שווייג, יא, מאָטקע, און גיי איצט אַוועק, גיי און געדענק וואָס איך זאָג דיר. איך געדענק. דער האַרבסט איז פאַרביי, מיט דער בויד אַרומפאָרן האָט מען שוין ניט געקענט, צו קאַלט געווען, און ווי איטלעכן ווינטער האָט דער אַלטער תרח פאָרגענומען זיין רייזע אין אַ קליין שטעטל אַריין צו אַ פריינד אַ קאַטאַרינאַזש, וואו מען האָט איבערגעווינטערט. דער גרויסער לאָוויטשער יאָרמאַרק איז געווען דער לעצטער יאָרמאַרק פֿון זומער-סעזאָן, און פֿון דאָרט איז מען געפֿאָרן איבערצוווינטערן. דער הײַיאָריקער יאָרמאַרק האָט זיך דעם אַלטן קאַטאַרינאַזש ניט אײַנגעגעבן, ווײַל מאָטקע איז געלעגן אַ קראַנקער און די מױד האָט אויך שלעכט געאַרבעט. די מױד איז אַ פּאָר מאָל געפֿאַלן און זי האָט ניט געוואָלט אַרבעטן. דער אלטער תרח איז בייז געווען, האט געפאקט די זאכן אויף דער בויד און זיך צוגעאיילט אוועקצופארן פון יארמארק פריער ווי געווענליך. ער האט נאך געוואלט אריינכאפן אפאר שטעטלעך איידער דער ווינטער קומט. אין א קליין שטעטל וואו זיי האבן זיך אפגעשטעלט נאכן יארמארק איז מאטקע געוואויר געווארן אז קאנאריק האט געהייסן מארי'ן ארויסגנב'ענען איר קארב זאכן פון בויד און אים געבן אוועקצוטראגן. מאָטקע האָט זיך דערפֿרײט, די לאַנג אױסגעקוקטע צײַט איז אָנגעקומען. ער האָט געהאָלפֿן מאַריען אַרױסגנבֿענען דעם קאָרב און געהײסן איר נאָכגײן זען, װוּ קאַנאַריק שטעלט אים. קאַנאַריק האָט געטראָגן דעם קאָרב אין אַ נאָענטן דאָרף אַרײַן, צו אַ גױ, באַ װעמען ער האָט געדונגען אַ פֿורל מיט אַ פֿערד, און ער האָט באַשטעלט זיך מיט מאַריען, אַז בײַנאַכט, װען ער װעט געבן אַ פֿײַף, זאָל זי אַרויסשפּרינגען דורך דעם פֿענצטער פֿון בויד. ער וועט שוין וואַרטן אויף איר אויפֿן שאָסיי, און ער וועט זי אַוועקפֿירן אין דאָרף אַריין צו אַ גוי. פֿון דאָרט וועלן זיי אַרויספֿאָרן מיט אַ פֿור צו דער נאָענטער באַן-סטאַציע. נאָך דעמזעלבן טאָג האָט מאָטקע געמאַכט אַ שפּאַציר צום דאָרף צו, וואָס קאַנאַריק האָט אַהין אַוועקגעטראָגן מאַריס קאָרב, אויסגעקוקט דעם וועג און אויסגעפֿונען, אַז לעבן אַ וואַלד, ניט ווייט פֿון וועג אַראָפּ, געפינט זיך א קליין שווארץ טייכל וואס גיסט זיך צווישן גרין באוואקסענע קוסטעס. ביי דעם טייכל האט מאטקע זיך אפגעשטעלט און עפעס געקלערט. ער האט אויסגעקליבן אן ארט וואס איז געווען באוואקסן מיט גרינס און גרעזער, געמאכט זיך א סימן ביי א בוים וואס איז ניט ווייט פון אים געלעגן א קופה שטיינער, ער האָט זיך לאַנג אײַנגעקוקט אין דעם בױם, אין די שטײנער לעבן אים, אין דעם װעג, איז נאָכאַמאָל צוגעגאַנגען צום טײַכל און אַרײַנגעװאָרפֿן אַ בליק. דער גרונט פֿון טײַכל האָט געמוזט זײַן באַדעקט מיט געמױזעכץ און שלײם, װײַל שטיקער װילד װאַסערגראָז האָבן אַרומגעשװוּמען איבערן טײַכל. ער האָט דערזען, אַז בײַם ברעג טײַכל איז דאָס װאַסער באַװאַקסן מיט הױכע גרינסן, קוויטשערס און שטעכערס און פון עפעס געקלערט וואס איז אים ניט אנגענעם געווען. ער האט אויסגעפייפט א ליד און איז צוריקגעגאנגען צו די קאטערינשטשיקעס, אן איינגעבויגענער, א טרויעריקער און א שוואכער, ווי ער וואלט נאך געווען געליטן פון די קלעפ וואס ער האט געקראגן. אנגעקומען צו די קאטערינשטשיקעס האט מאטקע געקראצט זיך אין קאפ און עפעס געברומט אונטער דער נאז. וואס איז דען, ממזר'וק? פרעגט אים דער אלטער תרח וועלכער איז געזעסן אויף א קאסטן פאר דער בויד און געווארעמט זיך אין דער שפעטער הארבסט-זון. איך גיי אוועק פון אייך, זאגט מאטקע שטיל. וואס? וואוהין וועסטו גיין? סיי ווי סיי קען איך שוין ניט ארבעטן, די יונגען האבן מיר געשפאלטן דעם קאפ. וואס וועל איך דא זיצן און אייך אפעסן די ביינער? איך װעל מיר גײן. װוּהין װעסטו גײן? װער װעט דיך צונעמען, אַזאַ האָריק װי דו ביסט? זעט, װאָס זײ האָבן אױס דעם יונג געמאַכט! איך װעל מיר גײן אין שטאָט אַרײַן. איך װעל מיך אױסלערנען אַ מלאָכה, אַ שוסטער װעל איך װערן, װי מײַן טאַטע איז. בײַ אײַך קען איך שױן סײַ װי סײַ ניט זײַן. אין אַ מינוט אַרום איז דער גאַנצער לאַגער געװאָר געװאָרן, אַז מאָטקע גײט אַװעק פֿון דער טרופּע. די אלטע מכשפה איז ארויסגעקומען פון דער בויד אן איינגעריכטע אין סאזשע פון דער קיך. דערהערט אז דער יונג גייט אוועק, איז זי ארויס מיט א געוויין, געווישט זיך דאס פנים מיט דעם שמוציגן פארטעך מיט וועלכן זי האט דאס אויסגעשמירטע פנים נאכמער פארשמירט, און אנגעהויבן שעלטן קאנאריקן און די יונגען, וואס זיי האבן אויס מאטקע'ן געמאכט און באוויינט אים ווי מאטקע וואלט שוין געווען א טויטער. דער אלטער תרח איז טרויעריג געווארן, ער האט געזען זיין סוף, אז קאנאריק וועט געוועלטיגן איבער אים, אדער ער וועט אים גאר איבערלאזן אויף די אלטע יארן אוועקגיין פון אים. העלפן האט ער זיך ניט געקענט. ער האט ניט געוואלט איצט צערייסן זיך מיט קאנאריקן איבער דעם יונג, און געמיינט אז ווען מאטקע וועט אוועק וועט קאנאריק זיך בארואיגן. די מויד וועט בלייבן ביי אים און עס וועט זיין ווי פריער. דער אלטער תרח האט זיך אנגערופן, אז דו ווילסט גיין, וועל איך דיך דאך ניט איינהאלטן, נאר קיין פאס פאר דיר האב איך ניט, איך דארף דעם פאס פאר אן אנדערן, וואס איך וועל צונעמען אויף דיין ארט. קיין געלט קען איך דיר אויך ניט געבן, דו האסט מיר אפגעקאסט א סך געלט. איך האב באצאלט פאר דיר פֿינף און אַכציק רובל וואס די מויד האט פון גוי גע'גנב'עט. נאָר אַ פּאָר גילדן נאַ דיר דאָך, אַז דו זאָלסט האָבן אױף דער ערשטער שלעכטער צײַט, און זע דיר אַלײן צו העלפֿן. האָט דער אַלטער אַרױסגענומען זילבערגעלט און געגעבן מאָטקען. מאָטקע האָט צוגענומען דאָס קלינגעלט, איז אַרײַן אין בױד צוזאַמעננעמען זײַנע זאַכן. אַלטע, גיב אים אַ פּאָר העמדער! מײַנע גיב אים אַװעק! שרײַט דער אַלטער תּרח צו דער װײַב אין דער בױד. ער האָט רחמנות געהאַט אױפֿן יונג. קאנאריק האט דערהערט אז מאטקע גייט אוועק איז ער נאך מער צופרידן געווען. עס האט זיך אים אויסגעוויזן אז פאר זיין פלאן צו אנטלויפן מיט מארין איז עס געוואונטשן. ווייל דער אלטער תרח וועט ניט וויסן מיט וועמען די מויד איז אנטלאפן, וועט ער ניט וויסן וועמען צו זוכן. האט ער מיט א געוויסער רחמנות'דיגער צופרידענער שטימע אריינגערופן אין דער בויד אריין. מיינס א העמד גיט אים אויך מיט, און אפאר אלטע הויזן כאפט אים דער שווארץ יאר. מאטקע האט דערווייל די זאכן זיך איינגעפאקט וואס די אלטע האט אים צוגעווארפן, געמאכט זיך א פעקל און געוואונקען צו מארין וועלכע איז געלעגן אין א פאק בעטגעוואנט און געשפיגלט זיך און געקעמט זיך די האר. איך ליג אין וואלד הערסט א פייף? טו מער גארניט, נאר לויף אין וואלד אריין. גוט? גוט. האט די מויד צוריק געוואונקען מיט די אויגן און האט זיך לוסטיגער געקעמט די האר און אנגעהויבן זינגען מיט א פרייליכן טאן ווי א פויגל דאס רוסישע ליד, טויזנט האב איך געליבט, טויזנט האב איך אויפגעהערט, נאר איין איינציגן פארגעסן קען איך ניט. מאָטקע איז אַרױס פֿון בױד מיט אַ פּעקל אױף די פּלײצעס, געמאַכט זיך שװאַך צו גײן, מיט אַ טרױעריקן, אַראָפּגעלאָזענעם קאָפּ. דאַלק איז אַרױס אױף די טרעפּלעך פֿון בױד און אים נאָכגעקוקט מיט געװײן. דער אַלטער האָט אױך פֿאַרדריקט אַ טרער צװישן זײַנע געדיכטע װיִעס און געזאָגט מיט אַ כליפּעדיקער שטימע, אַזױ איז עס, מאָטקע, גײ צװישן מענטשן, ווער א שוסטער, אפשר וועסטו אויך א מענטש ווערן. קאנאריק האט אים צוגעווארפן א זילבערנעם האלבן רובל און געזאגט פון דער הייך, נא, נעם צו. מאטקע האט געלאזט פאלן דעם האלבן רובל און גוט זיך איינגעקוקט צום לעצטן מאל אין קאנאריק'ס פנים. און אן ערנסטקייט איז געלעגן אין זיין בליק, ווי ער וואלט וועגן עפעס געקלערט, און ער איז אוועק אויפ'ן וועג צום שטעטל צו. מארי האט דעם קאפ ארויסגעשטעקט פון א פענטשטער פון ביידל, און מאטקע האט אליין געהערט איר שטימע הינטער זיך, נאר איין איינציגן פארגעסן קען איך ניט. ער האט שוין איצט געוואוסט ווער דער איין איינציגער איז און האט געשמייכלט. ער האט זיך פארקירעוועט אן א זייט און זיך פארנומען אין וואלד אריין. קאפיטל דרײַצן. מאָטקע איז אַרײַן אין װאַלד, האָט אױסגעזוכט דעם בױם, װאָס ער האָט זיך דאָרט געמאַכט אַ צײכן, און אַװעקגעלײגט זיך. די זון האָט אָנגעהױבן אונטערגײן, דער װאַלד באַגילט, דאָס װאַסער באַהױכט, און מאָטקע האָט זיך געפֿונען אומהײמיש. פֿיל האָט ער דורכגעקלערט, נאָר אַלץ איבער אַזעלכע זאַכן, װאָס האָבן גאָר קײן שײַכות ניט געהאַט מיט דעם, װאָס עס שטײט אים פֿאָר צו טאָן. ער האָט געבענקט נאָך דער מאַמען און געװאָלט װיסן, װאָס זי טוט. דאָס פֿרײַע פֿעלד און דער װאַלד און דאָס װאַסער האָבן אים דערמאָנט אָן די יאָרן, װען ער האָט געלעבט אױפֿן פֿעלד בײַ זיך אין שטעטל, און ער איז גליקלעך געװען, װאָס ער איז פֿרײַ און געהערט ניט מער צו די קאַטערינאַזשעס, װאָס עס שטײט אים פֿאָר, האָט ער גאר אינגאנצן פארגעסן אן דעם און געפילט זיך ווי אמאל אין די יונגע יארן. ער האט געגעסן פון דעם ברויט וואס די אלטע מכשפה האט אים מיטגעגעבן אויפן וועג, און עס האט אים גוט געשמעקט. ער האט זיך געוואלט מאכן א פייערל אין וואלד, נאר דערמאנט זיך אז עס איז ניט גוט אז מען וועט אים באמערקן. ער איז צוגעגאנגען צום וואסער, געוואלט זיך באדן, נאר אריינגעקוקט אויפן גרונט און געזען דאס גרינע געמויזעכץ וואס שווימט ארום אין וואסער, האט ער זיך אן עפעס דערמאנט, ער האט שוין ניט געוואלט זיך באדן, ער איז אוועק און פארשטעקט זיך צווישן די ביימער. עס איז נאַכט געװאָרן, און מאָטקען איז געװען נאַס און אומבאַקװעם צו ליגן. אין דער טונקל האָט ער מער געקלערט װעגן קאַנאַריקן, װעגן מאַרין, װעגן דער נאַכט, װאָס קומט אָן. ער איז ערנסט געװאָרן. ער האָט אָנגעהױבן קלערן, אַז ער האָט ניט קײן הײם, האָט ניט װוּהין צו גײן, און װאָס מען דאַרף טאָן, איז הרגענען הײַנט אין אָװנט קאַנאַריקן, ער האט אים שוין ניט פיינט געהאט, נאר באטראכט אים פאר א זאך וואס געהערט אים, און דאס דארף מען טאן כדי מאטקע זאל האבן א היים, זאל האבן וואוהין אריינצוגיין און ניט דארפן בלייבן דא אין פייכטן וואלד. איז אים קאנאריק געווארן אלץ איינס, אינגאנצן אלץ איינס. ער האָט אים קײנמאָל ניט געזען, קײנמאָל ניט געקענט, קײנמאָל זיך ניט געשלאָגן מיט אים. קאַנאַריק איז מער ניט װי אַ זאַך, װאָס מען באַדאַרף נעמען און אַרײַנװאַרפֿן אין װאַסער און צוּװאַרפֿן שטײנער, עס זאָל קײנער ניט װיסן, אַז דאָרט ליגט אַ קאַנאַריק. און כּדי קאַנאַריק זאָל ניט קענען שרײַען, אַז מענטשן זאָלן זיך צוזאַמענלױפֿן, דאַרף מען אים שטעכן אונטערן אָרעם, פּלוצלונג,

ער האט ארויסגעצויגן פון דער כאליעווע דאס מעסער וואס מארי האט אים אמאל געגעבן א מתנה און וואס ער האט עס געהאט באהאלטן די גאנצע צייט אין כאמעט פון פערד. עס איז געווען א קאווקאזער קינזשאל מיט א ביינערנעם הענטל און עס איז געלעגן אין א שיידל. דאס מעסער איז געווען האלב פארראסט. ניט צו טראכטן וועגן עפעס דערביי האט מאטקע אריינגעשטעקט דאס מעסער אין דער ערד און גענומען אפרייבן די פארראסטעטע שטיקער. עס האט זיך אים געדאכט אז כל זמן דאס מעסער וועט ניט שיינען אין דעם ליכט פון די שטערן, וועט ער מיט דעם ניט קענען שטעכן קאנאריקן. ער האט ענערגיש געריבן דאס מעסער אין דער ערד, ווען עס האט זיך פלוצלונג געהערט א פויגל רופן אין וואלד. האט ער אויפגעהערט רייבן דאס מעסער און איינגעהערט זיך צום פויגל, געוואלט דערגיין וואס פאר א פויגל איז דאס. איז עס א קוקו אדער א פיקהאלץ וואס פיקט מיטן שנאבל אין דער קארע פון בוים. עס איז אים קאלט געווארן און עס האט זיך אים אויסגעדאכט אז עס איז שוין זייער שפעט. די נאכט איז געווען א פעטע געדיכטע אלול־נאכט און ער האט געהאט דאס געפיל אז דער וואלד איז אנגעשטאפט מיט עפעס אזעלכע מינים ברואים וואס האלטן זיך נאר ביינאכט אין וואלד. ער האט ניט מורא געהאט פאר זיי, און זיי זענען אים ניט אנגעגאנגען אויך, נאר ער האט פארדרוס געהאט, וואס עס ציט זיך אזוי לאנג און זיי קומען ניט, איז בייז געווארן אויף דער מויד, געמיינט אז די מויד איז אין אלעם שולדיק, וואס זי פארשפעטיגט זיך אזוי. אז קאנארי זאל זיין די סיבה האט ער ניט גערעכנט. קאנאריק האט שוין אויפגעהערט עקזיסטירן אין זיין מח ווי א לעבעדיגע זאך, וואס קען אפשר ווערן א סיבה, און מ'ן דארף דערויף בייז זיין. ער איז עטליכע מאל ארויסגעגאנען אויפן וועג. דער הימל איז געווען פארוואלקנט, און טייל מאל האט זיך אנטפלעקט א שטיק הימל מיט שטערן, האט מען געזען א שטיק וועג. נאר ס'רוב איז דער הימל פארשטעלט געווען און עס האט זיך געדאכט אז די גאנצע לופט איז אנגעפילט מיט אזא שטאף וואס פארשטעלט אלץ פון די אויגן. אויפן וועג האט ער גארניט געזען, קיין מענטש איז דארט ניט געגאנגען קיין פור איז ניט געפארן. עס איז געווען א הינטערוועג א פויערישער מיט צעאקערט זאמד און ווייטער ווי אין דארף האט ער ניט געפירט. פארנאכט האט ער יא געהערט א פור דורכפארן, א גויע האט א קו געטריבן אויפן וועג, נאר ווען די זון האט זיך געזעצט האט ער שוין מער גארניט געהערט. פלוצלונג האט אים אנגעהויבן זיין הארץ קלאפן. עס האט זיך אים געדאכט אז ער הערט מענטשן רעדן, גייען האסטיג און רעדן הויך. ער איז אריין אין וואלד, אוועקגעלייגט זיך אונטערן בוים און געווארט. פון נעפל האבן וואסאמאל דייטליכער געהערט זיך קולות. באַלד האָט ער דערקענט מאַריס קול. די מױד האָט מיט אַ כּיוון הױך גערעדט, כּדי מאָטקע זאָל דערהערן, אַז זײ גײען. באַלד האָט ער אױך געהערט קאַנאַריס קול, װי ער זאָגט האַסטיק, רעד ניט הױך, מען קען הערן! און עס איז. מאָטקען אַ וווּנדער געווען וואָס קאַנאַרי קען רעדן. מאָטקע איז געלעגן אונטערן בוים אָן אָטעם און די קולות און די טריט האָבן זיך געהערט וואָס אַ מאָל נענטער, באַלד איז עפּעס פֿאַרבײַגעפֿלויגן פֿאַר אים ווי אַ שוואַרצער שאָטן, ווי אַ ווינט. מאָטקע האָט לכתּחילה פֿאַרגעסן וואָס ער האָט צו טאָן. ער האָט זיך באַלד דערמאָנט און געגעבן אַ שטילן פֿײַף. ער האָט שוין געוואָלט געבן אַ העכערן פֿײַף, נאָר ער הערט עפּעס אַ גערודער און קאַנאַריקס קול זייער קלאָר, ווי ער וואָלט געשטאַנען פֿאַר אים. וווּהין גייסטו, מאַרי? ווער פֿײַפֿט? און מאָטקע האָט פֿאַר זיך געזען אַ שוואַרצן פֿלעק, און דער פֿלעק איז בײַ אים געווען אַ טויטע זאַך. דער שוואַרצער פֿלעק האָט אויסגעשריגן. אוי! מאמע! מאָטקע איז פארציטערט געווארן פאר דעם ווארט מאמע, און ער האט זיך געוואונדערט וואס דער שווארצער פלעק קען רופן מאמע. באלד האט אים דער שווארצער פלעק געגעבן א כאפ אן ביים האלז, און דאס האט אים געגעבן ענערגיע און מוט ער זאל זיך שלאגן מיט דעם שווארצן פלעק. באַלד האָט װער אַרומגעװיקלט דאָס פּנים פֿון שװאַרצן פֿלעק, און אַ געשרײ איז האַלב דערשטיקט געװאָרן צװישן די בײמער אין װאַלד און האַלב אין אַ טוך, אַז דער שװאַרצער פֿלעק האָט שױן נישט געקענט אַרױסגעבן פֿון זיך קײן מענטשלעכן געשרײ, אױ, מאַמע! נאָר עפּעס אַ װילד כאָרכלען האָט מאָטקע געקענט אַרײַנשטעכן אין דעם װײכן װאַרעמען פֿלעק, װי אין אַ טױטע זאַך.